און אויכעט מען קען זעהן רש"י'ס שיטה אין די אין דעם דריי ווערטער ווי זיין שיטה איז אין הלכה, און צום סוף אויכעט וואס ווערט ארויסגעברענגט און מוסבר אין חסידות און אין קבלה, פשוט זיס געשמאק יעדער ווארט פון פסוק ומסך שער החצר וגומר ועשרים אמה אורך וקומה ברוחב חמש אמות. לעומת קלעי החצר. די תורה אין פרשת ויקהל דערציילט אונז וועגן דעם וואס מען האט געמאכט דארטן א ס'געווען דער משכן איז געווען ס'איז געווען געבויעט דער משכן דערנאך איז געווען ארום דעם איז געווען א גרויסער חצר און דער חצר איז געווען פארמאכט מיט קלעים ס'איז געווען עמודים יעדע פינף אמה איז געווען א איז געווען א עמוד און אויף דעם איז געווען אויפגעהאנגען און עס איז געווען פארמאכט די קלעים האבן פארמאכט אז ס'איז געווען א חצר אינעווייניג דער משכן אליין איז נישט געשטאנען פונקט אינמיטן פון אלע זייטן פון רעכטע זייט און לינקע זייט איז ער געשטאנען אינמיטן ס'איז געווען דער חצר איז געווען הונדערט אמות די לענג אויף פופציג אמה איז די ברייט איז דער משכן איז געווען טאקע אינמיטן, דער משכן איז געווען דרייסיג אמות לאנג אויף צען אמות ברייט, איז אז מען האט א קוק געטאן אויפן משכן האט מען געזען אז פון זיינע ביידע זייטן ביז די קלעים איז דא צען פוס, צען פון די זייט און צען פון די זייט איז צוואנציג, און סליחה צוואנציג פון די זייט און צוואנציג פון די זייט איז פערציג, דער משכן אליין צען איז געווארן. פֿופֿציק. מה שאין כן דער משכן לגבי דעם אריינגאנג וואו מען איז אריינגעקומען איז ער נישט געווען פונקט אינמיטן, ער איז געווען נענטער צו די מעריב וואנט, ס'איז געווען פֿופֿציק אמות איז געווען חצר, מען איז אריינגעקומען, נאך די פֿופֿציק אמות האט זיך אנגעהויבן דער משכן, דער משכן איז געווען דרײַסיק אמות, איז הונטערן משכן איז געבליבן נאך. מיר האבן דרייסיג און פופציג איז אכציג איז געבליבן נאך צוואנציג אמות ביז די קלעים צום סוף בשעת די תורה דערציילט אונז אז מ'האט געדארפט מאכן מיט פארמאכט אינגאנצן מיט קלעים ס'איז געווען פארמאכט זאגט די תורה אז ס'איז געווען דארטן א מסך שער החצר בשעת ס'איז געקומען צו דעם מזרח איז געווען פארמאכט אויכעט אבער מ'קען דאך נישט פארמאכן אינגאנצן מ'וועט דאך נישט קענען אריינגיין אין משכן איז געווען ווען מ'קוקט אויף מזרח צום חצר זעט מען אין די רעכטע זייט איז געווען איז געווען פֿופֿצן אמות איז געווען קלעים פארמאכט אינגאנצן, און די לינקע זייט איז געווען פֿופֿצן אמות קלעים פארמאכט אינגאנצן, אינמיטן איז געווען נאך צוואַנציק אמות, איז אויף די צוואַנציק אמות איז געווען פֿיר עמודים, ווי געזאגט פריער אז ביי יעדן פֿינף אמות איז געווען א עמוד, און אויף די עמודים איז געווען א מסך, וואס דורך דעם האט זיך געעפנט און פארמאכט, מען האט געקענט אריינגיין דארטן אינעווייניג. קומט אויס אז ס'איז געווען די די אלע דריי זייטן זענען געווען פארמאכט אינגאנצן, פון די רעכטע זייט איז געווען הונדערט אמות קלעים, פון די לינקע זייט הונדערט אמות קלעים, פון מעריב זייט איז געווען פֿופֿציק אמות קלעים, און פון פראנט איז געווען פֿופֿצן אויף די רעכטע זייט פֿופֿצן אויף די לינקע זייט, און אינמיטן איז געווען א מסך וואס דאס איז געווען דער. דער כאילו זאגן ווי דער טיר וואס מען גייט אריין, איז זאגט דער פסוק אז דער מסך פון דעם שער החצר, אריין צו גיין אין חצר, איז געווען עשרים אמה אורך, צוואנציג אמה די לענג, און קומה ברוחב חמש אמות, וואס איז קומה ברוחב? למעשה קומט דאך אויס אז עס איז געווען פון אונטן ביז אויבן איז געווען חמש אמות, פארוואס ווערט עס אנגערופן רוחב? ווייל דער גאנצער ארום און ארום,

וואס מיינט לעומת? אלעמאל ווייס מען לעומת מיינט אנטקעגן, א פסוק זה לעומת זה עשה אלוקים, לעומת מיינט אנטקעגן, דא קומט רש י און בייט איבער און זאגט כמידת קלעי החצר, אז לעומת קלעי החצר מיינט אז עס איז געווען אזוי ווי די מאס פון די קלעים אויף דעם חצר. זענען מפרשים, דער רבי אליהו מזרחי און דער גור אריה און ספר הזיכרון זענען מסביר, רש י קומט דא באווארענען, רש י'ן האט עפעס געקוועטשט דא, און זיי זענען מסביר וואס דאס איז, אז דער טייטש פון ווארט לעומת איז נישט ווי עס ווערט געטייטשט בכלל, אלעמאל ווערט עס געטייטשט כנגד, לעומת מיינט אנטקעגן, ווארום דא קען מען אזוי נישט טייטשן, וויבאלד אז דער שער החצר איז נישט געווען כנגד די קלעי החצר, נאר ביי זייער זייט. בשעת ווי גערעדט פריערט אז מען קוקט אויף מזרח אויפן אריינגאנג אין דעם חצר זעט מען אז ס'געווען אין די רעכטע זייט איז געווען פֿופֿצן אמות פארמאכט אינגאנצן אין די לינקע זייט איז געווען פֿופֿצן אמות פארמאכט אינגאנצן און די צוואַנציק אמות איז געווען עמודים און ס'איז געווען א פרוכת א מסך וואס ער האט פארדעקט אבער מ'האט געקענט עס עפענען און אריינגיין ממילא וואס הייסט לעומת אנטקעגן ס'איז דאך נישט געווען אנטקעגן די קלעי החצר ס'איז דאך געווען לעבן די רעכטע זייט און די לינקע זייט זענען געווען צוזאמען מיט דעם מיט די מיט דעם מסך מיט דעם פרוכת וואס איז געווען די צוואַנציק אמות מילא קען מען דאך נישט זאגן טייטשן ווי אלעמאל לעומת אז אנטקעגן ס'איז נישט אנטקעגן נאר דער ווארט לעומת דא מיינט כמידת זענען זיי מסביר פארוואס רש י האט מסביר געווען לעומת קלעי החצר אז ס'מיינט נישט אנטקעגן ס'קען נישט זיין אנטקעגן דא נאר ס'מוז זיין כמידת ווי די מאס מען דארף אבער פארשטיין, דער רבי זאגט זייער געשמאק, אבער מען דארף פארשטיין, ס'בלייבט א שאלה דא. אויב רש י קומט נאר אפטייטשן דעם ווארט לעומת, פארוואס איז ער מעתיק פון פסוק אויך די ווערטער קלעי החצר? רש י'ן האט געקוועטשט וואס ס'שטייט דא לעומת, ס'איז דאך נישט לעומת, האט ער געדארפט אראפברענגען לעומת, און דאס איז דאס. ובפרט אז ער חזר'ט זיי איבער בגוף פירושו. ס'שטייט צוויי מאל, רש י ברענגט אראפ לעומת קלעי החצר, נאכדעם זאגט ער כמידת קלעי החצר, לכאורה איז דאס א טאפלטע שאלה, ס'איז צוויי שאלות, ערשטנס וואס ברענגסטו אראפ דעם גאנצן דריי ווערטער לעומת קלעי החצר, און דאן נאך אויכעט פארוואס ברענגסטו אין דעם פירוש אויכעט כמידת קלעי החצר, דער רבי זאגט קלאר, ער האט געדארפט זאגן בקיצור לעומת כמידת, ברענג אראפ פון חומש לעומת און זאג כמידת.

מוז זיין אז דא ליגט עפעס באהאלטן פארוואס ער מוז אראפברענגען לעומת קלעי החצר אז דא דערציילט אונז עפעס א נייע זאך. אות ב' דער רבי פרעגט נאך א שאלה, אויך איז נישט מובן. זענען פאראן אין חומש נאך ערטער וואו מען קען דעם ווארט לעומת נישט טייטשן כנגד? ס'איז נישט דעם ערשטן מאל וואס מען טרעפט א לעומת איז נישט אנטקעגן. ס'איז דא א פסוק אין פרשת תצוה, שטייט דארטן לעומת מחברתו, אז מען האט געדארפט מאכן צוויי גאלדענע רינגלעך און עס ארויפגעלייגט אויף די צוויי קצות החושן, און דאן האט מען צוגעבונדן דעם חושן צו דעם צו דעם כתפות האפוד ער זאל זיך נישט ער זאל זיך נישט שאקלען, שטייט דארטן אז ס'איז געווען לעומת מחברתו ממעל לחשב האפוד, קומט רשי און רשי זאגט נישט דארטן אז לעומת מיינט מיינט מיינט כמידת און ער זאגט נישט אז ס'מיינט אנטקעגן ווייל ס'קען דאך נישט זיין אנטקעגן, די זעלבע זאך זאגט ער שטייט אין ויקרא אין פרשת ויקרא שטייט דארטן וועגן די קרבנות אז מ'האט ארויסגענומען דארטן די כליות לעומת העצה.

ועל פי זה לויט ווי מען זעט אין פרשת תצוה און אין פרשת ויקרא האט דער רשי אויך דא געדארפט אזוי מפרש זיין לעומת סמוך למעלה וואס מיינט דאס דא סמוך סמוך למעלה אז אז לעומת קלעי החצר אז ס'איז געווען סמוך און למעלה איז דער רבי מסביר ווי אזוי מען קען דאס איינטייטשן און איינטייטשן אז וקומה ברוחב חמש אמות לעומת קלעי החצר וואס מיינט דאס אז די הויך פון דעם מסך שער החצר איז געווען חמש אמות העכער למעלה פון די קלעי החצר. ס'הייסט וויבאלד אז אין פסוק שטייט דאך שוין אז ס'געווען הויך וקומה ברוחב איז געווען חמש אמות, וואס דארף בכלל שטיין דער לעומת קלעי החצר? איז דער לעומת קלעי החצר זאגט דער רבי האט רשי געקענט טייטשן אז ס'קומט מיר טייטשן אז לעומת קלעי החצר אז ס'העכער פון די קלעים פון דעם חצר, די חצר איז געווען פינף און דאס איז געווען העכער, פארוואס טייטשט רשי פארוואס טייטשט ער לעומת כמידת וואס אין לו חבר אין חומש, אין גאנץ חומש טרעפט מען נישט א לעומת זאל זיין דער טייטש פון דעם כמידת. ער האט דאך געקענט ענטפערן אז די הויך פון דעם מסך שער החצר איז געווען חמש אמות העכער, וויבאלד אז ס'שטייט אז ס'איז געווען חמש אמות און ס'גייט גלייך נאכדעם לעומת קלעי החצר, מיינט דאס אז לעומת למעלה מקלעי החצר, ס'איז געווען העכער ווי קלעי החצר. נאך מער, די קשיא ווערט נאך שטארקער, דער פירוש איז לכאורה מער מתקבל אין המשך הכתוב, ווי דער פירוש כמידת, אט דער פירוש וואס דער רבי זאגט אז אז דו קענסט זאגן אזוי ווי אלעמאל, אז ס'גייט למעלה, אז ס'איז העכער פון די קלעים וואס איז געווען ארום דעם גאנצן דעם גאנצן משכן, מאכט דאס, שטימט דאס מער מיט דעם המשך. לויטן פירוש סמוך למעלה, לויט דעם פירוש ווי דער רבי האט מחדש געווען אז מען קען זאגן אז ס'רעדט זיך סמוך למעלה, איז פארשטאנדיג פארוואס עס מוזן שטיין די ווערטער לעומת קלעי החצר, יעצט ווערט זייער גוט פארשטאנדיג פארוואס די תורה האט געשריבן לעומת קלעי החצר, זיי קומען מודיע זיין וויפיל ס'איז געווען די הויך פון דעם מסך שער החצר. דאס וואס ס'שטייט וקומה ברוחב חמש אמות לעומת קלעי החצר, מיינט עס אז די גאנצע קלעים ארום און ארום איז געווען חמש אמות, אבער דא די מסך פון דעם שער החצר איז געווען מער, און דאס איז דער לשון וואס ס'שטייט, אז ס'שטייט שוין קומה ברוחב חמש, וואס דארף שטיין לעומת קלעי החצר? זאגט דער רבי, וואלט דאס געשטימט אסאך געשמאקער, אז לעומת קלעי החצר מיינט אז ס'איז געווען העכער ווי קלעי החצר. זיי קומען מודיע זיין וויפיל ס'איז געווען די הויך פונעם מסך שער החצר, חמש אמות, העכער פון די קלעים, קומט אויס אז ס'איז געווען, לויט דעם פירוש וואלט עס געווען אז דער מסך וואו מ'איז אריינגעגאנגען, וואס ס'זיך געעפנט און אריינגיין, איז געווען צען אמות. אבער לויט'ן פירוש כמידת, דאס וואלט געווען זייער געשמאק, אבער לויט'ן פירוש כמידת, אז דער מסך האט געהאט די זעלבע מאס ווי די קלעי החצר, רשי דאך מדגיש וואס מיינט לעומת, כמידת קלעי החצר געווען פונקט ווי דעם חצר, וויפיל איז דאס געווען? פינעף פינעף אמות הויך, אויב אזוי זענען דאך די ווערטער לעומת קלעי החצר איבעריג, עס שטייט דאך שוין פריער בפירוש וקומה ברוחב חמש אמות, איז וואס טוט דא די ווערטער לעומת כלה חצות? אויב דערציילן אז ס'איז געווען כמידת קלעי החצר, איך ווייס שוין אז ס'איז געווען, שטייט פריער ווען מ'האט געמאכט דעם, ווען מ'האט געמאכט די קלעים ארום און ארום שטייט אז ס'דארף זיין חמש אמות, דא שטייט אז וקומה ברוחב חמש אמות, גענדיגט, וואס דארף איך האבן דעם לעומת קלעי החצר? איז וואס איז מוסיף אז זיי זענען כמידת קלעי החצר, לכאורה איבעריגע דריי איבעריגע ווערטער.

איז עפעס ליגט דא באהאלטן פארוואס רשי ברענגט עס? די צווייטע שאלה איז געווען אז אז לויט די רבי די רבי זאגט אז איך קען זאגן אזוי ווי אלעמאל אזוי ווי ער זאגט אין פרשת תצוה און אזוי ווי אין פרשת ויקרא אז לעומת מיינט למעלה און דא אויכעט אז די תורה קומט דא מחדש זיין עפעס שטייט שוין אז די אז די קלעים זענען געווען חמש אמות שטייט דא אז ס'איז געווען דער מסך שער החצר איז געווען צוואנציג אמות די ברייט און די הויך איז געווען פינף אמות וואס שטייט דא לעומת קלעי החצר איז האט מען געקענט זאגן אז דער לעומת קלעי החצר קומט מחדש זיין אז ס'איז געווען העכער העכער פון די קלעים מיט פינף אמות העכער. די קשיא ווערט נאך שטארקער לויט א פריערדיגן פירוש רשי, מיר האבן שוין געלערנט א פריערדיגן פירוש רשי אין פרשת תרומה, און לויט דעם וועט ווערן נאך שווערער די שאלה. אבער דער רבי פאר ער גייט אריין אין די שאלה וועט ער אראפברענגען צוויי גמרות, און לויט דעם וועט ווערן די שאלה פון רשי וואס רשי זאגט אין וואס רשי זאגט אין תרומה. ובהקדים, מקדים זיין צוויי גמרות דאן וועט מען זען וואס די שאלה איז. עס איז פאראן א מחלוקת צווישן רבי יודא און רבי יוסי. אין גמרא זבחים איז דא א מחלוקת פון רבי יודא און רבי יוסי וועגן דער הויך פון דעם מזבח. ווי הויך איז געווען דער מזבח החיצון, מזבח הנחושת, ווי הויך איז ער געווען. שטייט אין תורה, רבי יודא זאגט אז דאס וואס שטייט, שטייט אויך אין פסוק אין תרומה כ"ז א', שטייט ושלוש אמות קומתו, זאגט רבי יודא, דברים ככתבן. ס'איז געווען דריי איילן די הויך פון דעם מזבח, און רבי יוסי לערנט אפ דורך א גזירה שווה רבוע רבוע פון מזבח הפנימי, וויבאלד אז ס'שטייט אין פרשת תצוה ביים מזבח הפנימי מזבח הקטורת שטייט דארטן רבוע און דא שטייט רבוע, לערנט ער ארויס אז מה להלן גובהו פי שניים כאורכו אף כאן פי שניים כאורכו, לערנט ער ארויס אזוי ווי דארטן שטייט רבוע, פון דעסט וועגן שטייט דארטן קלאר אין תורה אז עס איז געווען דער רוחב איז געווען א אמה און די אורך איז געווען שתי אמות פון די מזבח הפנימי, לערנט ער ארויס דא אויכעט אז די הויך פון די מזבח איז געווען פי שניים כאורכו, אורכו איז געווען איז געווען חמש ממילא און די הויך איז געווען עשר. אז די הויך פון די מזבח איז געווען עשר אמות, איז דא א מחלוקת פון רב יודא מיט רב יוסי, רב יודא האלט אז ס'איז געווען שלש אמות קומתו די מזבח החיצון, און רב יוסי האלט אז ס'איז געווען צען אמות, אזוי ווי ביים מזבח הפנימי איז געווען טאפלט, ס'איז געווען אמה אמה אמה רוחבו און שתי אמות שתי אמות איז געווען זיין הויך, אזוי דא איז געווען חמש אמות רוחבו און עשר אמות איז געווען די הויכקייט די גובה. ברענגט די גמרא דארטן אין זבחים אז אמר ליה רב יודא, רב יודא האט געזאגט צו רב יוסי'ן, אפשר כהן גדול עומד על גבי המזבח ועבודה בידו וכל העם רואין אותו מבחוץ? צו דען איז דאס עפעס א גלייכע זאך אז דער כהן שטייט אויפן מזבח און ער טוט די עבודה און אלע שטייען אינדרויסן און קוקן אויף אים? פארוואס? ווארום אויב דער מזבח איז עשר אמות הויך, דו רב יוסי זאגסט דאך אז דער מזבח איז געווען עשר אמות, איז עס דאך העכער פון די קלעי החצר, ווי גערעדט פריערט אז די קלעי החצר איז געווען וואס זייער הויך איז געווען חמש אמות, האט רב יוסי אים געענטפערט אז ער האלט אז די הויך פון די קלעים איז געווען ט"ו אמות. לאמיר נאר זאגן איין זאך וואס איך האב נישט געזאגט פריערט, אז ווי קען ווי קען רב יוסי לערנען אז דער מזבח האט געהאט עשר אמות קומתו ווי שטייט אין די תורה קלאר שלש אמות קומתו, איז רב יוסי ענטפערט דארטן אז שלש אמות איז געווען פון דעם פון דעם סובב און העכער, אבער באמת איז דאס געווען צען. ער דארף דאך האבן עפעס א מקור צו זאגן אז ס'איז צען ווען שטייט אין תורה שלש אמות קומתו. יעצט רעדט מען וועגן דאס ר' יודא האט אים געפרעגט א שאלה ווי קען זיין אז דער כהן גדול העט ארויפגיין אויפן מזבח וואס איז צען אמות לויט דיר און ער שטייט דארטן און די קלעים זענען נאר עשר אמות און דער מזבח איז דאך געווען אינדרויסן ער איז דאך געווען אין ער איז דאך געווען אין משכן אבער אינדרויסן וואס מען קען אריינזען פונדרויסן און ווי קען עס זיין אז מענטשן שטייען אויפן גאס און זיי קוקן אריבער דורך די קלעים און זיי זעען אים שטיין דארטן האט ר' יוסי געענטפערט איך האב נישט קיין פראבלעם איך האלט אז די קלעים זענען געווען פֿופֿצן אמות דער מזבח איז געווען צען, די קלעים זענען געווען פֿופֿצן, ממילא האט מען שוין נישט געקענט אריינקוקן דארטן. און דא אויכעט, ווי ווי קען רבי יוסי לערנען אז ס'איז געווען די קלעים פֿופֿצן, מען האט דאך ערשט געלערנט קלאר אין דעם פסוק אז ס'שטייט דארטן ורוחב, דער לשון איז וקומה ברוחב חמש אמות שטייט דארטן, איז רבי יוסי העט לערנען די זעלבע זאך. אז ס'שטייט דער לשון, אז מ'קען עס ארויסלערנען אויכעט פון דעם לשון פון לעומת קלעי החצר, לערנט ער ארויס די זעלבע זאך, אז די די קלעים זענען געווען חמש אמות העכער פון דעם מזבח, דער מזבח איז געווען צען און די קלעים זענען געווען פופצן. דאס איז די גמרא אין זבחים. די גמרא אין עירובין. די גמרא אין עירובין זאגט אז דער שיעור פון א פתח לדעת רבנן איז עשרים אמה די הויך ורוחב עשר אז מען וויל מאכן א עירוב אויף צו קענען אריינגיין און ארויסגיין איז נעמט מען מען לייגט אוועק צוויי שטעקנס פון די זייטן איין שטעקן פון אויבן אדער אויבן נעמט מען א שטריק און מען לייגט טשעפעט עס צו צו די צוויי צו די צוויי קורות וואס מען האט אוועק געשטעלט איז לדעת רבנן וואס האט א דין פון א שיעור פתח עשרים אמה ברוחב עשר ס'דארף זיין צוואַנציק אמה די הויך און די ברייט דארף זיין עשר. פרעגט די גמרא דארטן אין עירובין לילפו מפתח שער החצר, פארוואס לערנט מען עס נישט ארויס פון דעם פתח פון דעם שער פון דעם חצר, מה להלן חמש ברוחב עשרים, אזוי ווי דער שער פון דעם חצר איז געווען ווי ס'שטייט אין חומש אז ס'איז געווען, נאכאמאל איבערזאגן דעם לשון ווי דער לשון איז, מסך שער החצר עשרים אמה אורך, ס'איז געווען דער אפענינג איז געווען צוואַנציק און די הויך איז געווען פינף, פארוואס לערנט מען נישט ארויס אז דא אויך די זעלבע זאך אז א עירוב זאל זיין א טיר מאכן אזא אזא לחי און מאכן פון אויבן א שטריק אדער א האלץ מה להלן חמש ברוחב ברוחב עשרים אף כאן חמש ברוחב עשרים דאס וואס די גמרא פרעגט פארוואס זאגט פארוואס האלטן די רבנן אז ס'איז עשרים אמה די הויך און רוחב עשר
ענפערט די גמרא, די גמרא ענפערט אין צווייטן תירוץ, דאס איז לגירסת התוס' ווי מען טייטשט איין די גמרא, ס'דא וועגן ווי מען לערנט די גמרא, תוס' לערנט עס אזוי, זאגט תוס' אזוי, קלעים ט"ו אמה, די קלעים זענען געווען פֿופֿצן אמה, וכי כתיב וקומה ברוחב ה' אמות, איי ס'שטייט דאך אז קומה ברוחב ה' אמות, זאגט די גמרא, משפת קלעים ולמעלה, פון ווען די קלעים האבן זיך געענדיגט דארט איז געווען נאך פֿינף. און תוספות איז מסביר וואס מיינט דאס, אז די קושיית הגמרא איז אויף דעם שיעור כ' אמה, יעצט רעדט מען אויף די שאלה אין די גמרא, פארוואס זאגט די גמרא אז עשרים אמה, מ'רעדט יעצט נאר וועגן דעם ענין פון דעם פון די פון די עשרים אמה. איז אויף דעם שיעור כ' אמה פון גובה הפתח, פארוואס זאגן זיי אז דער שיעור פון פון די פון די אז מען וויל מאכן א לחי מען וויל מאכן א עירוב לדעת רבנן איז דאס צוואַנציק אמה, מען זעט דאך פון פתח החצר אז דער שיעור פון גובה הפתח איז נאר חמש אמות, יע דאס וואס די גמרא פרעגט, רש"י תוספות איז מסביר וואס די גמרא פרעגט, ווי געזאגט פריער לילפו מפתח שער החצר לערן אונז ארויס פון שער החצר מה להלן חמש ברוחב עשרים דארטן איז פינף פינף די הייך און צוואנציג איז די ברייט אף כאן חמש ברוחב עשרים מאכט די זעלבע זאך זאגט דער רבי און די גמרא טוט אויף אין דעם ענטפער די גמרא טוט אויף דא א געוואלדיגן חידוש שטימט דאך עפעס דא נישט אינגאנצן זאגט דער רבי די גמרא טוט אויף דא א געוואלדיגן חידוש די גמרא טוט אויף אין דעם ענטפער אז אויך דער פתח החצר איז געווען הויך כ' אמות דער פתח דער דער דער אז דער הויך פון דעם פתח החצר דער מסך וואס מ'האט געמאכט אויף צו קענען אריינגיין און ארויסגיין איז געווען צוואַנציק אמות די קלעים זענען געווען פינף אמות און דאס איז געווען צוואַנציק ווי קומט מען אן צו צוואַנציק זאגט דער רבי און דאס וואס שטייט וקומה ברוחב חמש אמות שטייט דאך לכאורה ס'איז געווען נאר פינף מיינט משפת קלעים ולמעלה פינף אמות העכער פון די קלעים וואו זעהן מיר אז די קלעים, די קלעים זענען דאך געווען פינף שטייט דאך אין די תורה, האבן מיר שוין געלערנט פריער אז רב יוסי האט געענטפערט רב יודא'ן אז ער האלט אז די קלעים זענען געווען א, זענען געווען פופצן אמות, און דא שטייט אויך דער לשון לעומת קלעי החצר, קומט אויס אז די אז דער מסך וואס איז געווען דארטן איז געווען לעומת קלעי החצר, לויט רב יוסי'ן איז דאס געווען פופצן אמות, און ס'איז געווען מער, איז דאך עס געווען חמש אמות מער, איז דאס געווען צוואנציג. און דאס וואס שטייט וקומה ברוחב חמש אמות איז לכאורה דאך געווען פינף, מיינט משפת קלעים ולמעלה, פינף אמות מער, חמש אמות מער ווי די קלעים, פינף אמות העכער פון די קלעים, וואס לדעת רבי יוסי זענען זיי געווען ט"ו אמות כנ"ל, האבן מיר געלערנט צוויי גמרות, די גמרא אין זבחים, און די גמרא אין עירובין, יעצט וועט דער רבי פרעגן, קומט דאך אויס אז לדעת רב יוסי, לויט פירוש התוס' ווי תוס' לערנט אין דעת רב יוסי, איז דער טייטש פון לעומת קלעי החצר, העכער פון די קלעי החצר. סא אזוי שטייט דאך קלאר, תוס' זאגט אז רב יוסי האט געהאלטן אז די ווערטער וואס לכאורה איז דאס איבעריג לעומת קלעי החצר, און רב יוסי לערנט דאס אויף ביידע זאכן, סיי ער לערנט דאס אויפן מזבח, אז דער מזבח איז געווען העכער איי ס'שטייט דאך שלש אמות, זאגט אז ס'איז נאר פונעם סובב און העכער, די זעלבע זאך לערנט ער אויכעט דא ביי אונז, וויבאלד אז ס'שטייט חמש אמות איז געווען די הויכקייט פון די קלעים, וואס דארף שטיין לעומת קלעי החצר, לערנט ער ארויס פון לעומת קלעי החצר אז ס'איז געווען נאך פינף העכער פון די פֿופֿצן וואס ס'איז געווען, פֿופֿצן האט ער שוין געזאגט פריערט אז ס'מוז זיין פֿופֿצן וויבאלד אז ס'איז דאך געווען דער מזבח צען און נישט מ'זאל נישט קענען ארויסזען דעם כהן. קומט דאך אויס אז לדעת רב יוסי איז איז דא געווען צוואַנציק, און און און לעומת קלעי החצר ווערט געטייטשט אזוי ווי אלעמאל העכער. וויבאלד מיר זעהן אז פריער אין פרשת תרומה ברענגט רשי אראפ ביידע דעות פון רב יודא און רב יוסי אין אין אין די פרשה אין תרומה, אין תרומה כ"ז, א', ווען דארטן שטייט ווען מען האט געמאכט דעם מזבח, ברענגט רש י אראפ די מחלוקת וואס מען האט פריער געברענגט פון גמרא זבחים רב יודא זאגט אז ס'איז געווען דברים ככתבן שלש אמות, רב יוסי האלט אז ס'איז געווען עשר אמות. אט אט זעה איך דאך אז רש י ברענגט אראפ רב יוסי און ער האלט אז רב יוסי האט א ארט אין פשוטו של מקרא, אויב אזוי פארוואס ברענגט ער נישט פארוואס ברענגט ער עס נישט דא אויכעט די זעלבע זאך? האט ער דאך לפי זה אויך דא בפירושו אויף לעומת קלעי החצר געדארפט ברענגען דעם טייטש אין לעומת קלעי החצר די זעלבע זאך ווי ער ברענגט אין די אנדערע ערטער סמוך און למעלה נישט נאר ווייל ס'איז מער מתאים אין לשון הכתוב כנל מיט די ווערטער וואס לעומת קלעי החצר וואס לכאורה איז איבעריג נישט נאר צוליב דעם נאר ווייל ס'איז מתאים צו דעת רב יוסי וואס רש י אליין ברענגט אראפ אין פרשת תרומה ביי די מזבח פארוואס ברענגט ער עס נישט דא אראפ די זעלבע זאך האט ער געקענט טייטשן לעומת קלעי המזבח, אז וואס מיינט לעומת, אז ס'איז געווען העכער מיט פינף אמות, איז דאס וואס שטייט אין תורה דער לשון, שטייט דער לשון וקומה ברוחב חמש אמות, מיינט עס לעומת קלעי החצר, אז ס'איז געווען העכער פינף פון קלעי החצר, איז אדער לאמיר זאגן אז ס'איז געווען צען אדער פופצן אדער צוואנציג ווי מ'האט געלערנט פריערט, אבער דאס איז נישט נוגע, דער עיקר איז נוגע אז רש י האט געקענט נוצן דעם זעלבן טייטש אויף לעומת, זאגן זאגן ווי זאגט דער רבי דארט דעם לשון סמוך און למעלה און נישט ניצן דעם לשון כמידת וואס מיינט כמידת איז לאמיר דא גיין די שאלה איז דא דער רבי גייט ענטפערן אין אות ד' די לעצטע שאלה וואס מ'האט ערשט געפרעגט וואס דאך א געוואלדיגע שאלה דאך קען זאגן ווי רבי יוסין גייט אראפ אלע שאלות איז דער זייער געשמאק אלעמאל איז לעומת און דער רבי האט נאך צוגעלייגט אין די שאלות אז לעומת לעומת אז איז כמידת האבן מיר נישט געטראפן קיינמאל אין גאנץ חומש נישט דא אזא זאך איז די ערשטע שאלה איז פארוואס שטייט לעומת קלעי החצר ברענגט רש י אראפ פון פסוק און אויכעט אין דעם זיין פירוש זאגט ער לעומת זאגט ער כמידת קלעי החצר דו קענסט זאגן נאר כמידת דערנאכדעם פארוואס לעומת אלעמאל זאגט ער למעלה האט רש י דא אויכעט געדארפט זאגן אז ס'רעדט זיך וועגן למעלה. דערנאכדעם איז אויכעט אינטרעסאנט, די דריטע שאלה אז שיטת רב יוסי, לכאורה שיטת רב יוסי איז דאך איז דאך אזוי ווי אין פרשת תרומה, זעה איך דאך אז ס'האט א פלאץ אין פשוטו של מקרא רב יוסי'ס פירוש אז ס'האט צען אמות דער מזבח, נישט נאר דריי אמות נאר ס'גייט אויף דעם, האט ער דאך אויכעט געקענט לערנען ווי רב יוסי לערנט, און מ'האט דאך געלערנט קלאר אין די גמרא אין עירובין אז לויט רב יוסי'ן קומט אויס אז ס'איז געווען אז דער אז דער אז די קלעים אז דער מסך הפתח די קלעים זענען געווען פינף און מסך הפתח איז געווען גאר צוואנציג, פֿופֿצן איז דאס געווען ווייל ס'האט געדארפט זיין העכער ווי די מזבח וואס רב יוסי אליין האלט אז ס'איז געווען צען דער מזבח מוז דאך מאכן העכער די מוז דאך מאכן העכער די קלעים און דאס וואס שטייט לעומת קלעי החצר קומט דאס מסביר זיין אז ס'איז געווען אפילו העכער ווי די קלעי החצר מיט פֿינף אמות דאס וואס שטייט ברוחב חמש אמות איז געווען חמש אמות העכער פון די פֿופֿצן אז ס'איז געווען צוואַנציק דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס רשי ניצט עס נישט. פארוואס רשי קומט דווקא און זאגט כמידת, אז ס'איז די זעלבע זאך, אז די, לעומת דא מיינט אז די קלעים און דער מסך, דער מסך הפתח איז געווען די זעלבע הויכקייט. אות ד'. אין אמת'ן אבער איז דאס קיין קשיא נישט, די לעצטע קשיא וואס מיר האבן געפרעגט דא פון גמרא פון זבחים און פון עירובין זאגט דער רבי איז נישט קיין קשיא, ווייל די גאנצע שקלא וטריא האט קיין ארט נישט לויט דעם ווי רשי לערנט על פי פשוטו של מקרא, אין פשוטו של מקרא איז די גאנצע שקלא וטריא וואס מ'האט ערשט געלערנט וועגן דעם ענין וועגן די אז די קלעים זענען געווען פינף אדער זענען געווען פופצן לויט רב יוסי'ן און ס'איז געווען און דער מסך הפתח דער דער פרוכת דער דער וילון דער וואס פארמאכט איז געווען צוואנציג האט אינגאנצן נישט צו טאן צו פשוטו של מקרא דערפאר זאגט עס נישט רשי פארוואס? אין פסוק בסוף פרשת תרומה איז שטייט דארטן קלאר ווען די תורה דערציילט אין ויקהל חזר'ט מען דאך איבער די אלע זאכן אין תרומה וואס איז דער מקור וואו די תורה דערציילט ווי אזוי מען דארף מאכן דעם משכן מיט די אלע כלים און דעם חצר שטייט דארטן אין סוף פרשת תרומה שטייט אורך החצר שטייט וקומה חמש אמות אז דער אז דער חצר איז געווען הונדערט אויף הונדערט הונדערט אמות לענג און פופציג אמות ברייט און ס'איז געווען הויך איז געווען די קלעים איז געווען חמש אמות איז רשי מפרש, וואס זאגט רשי דארטן? רשי ברענגט אראפ וקומה חמש אמות, זאגט רשי גובה מחיצות החצר, די הויכקייט פון די מחיצות פון וואס האט געמאכט פארמאכט דעם חצר, והוא רוחב הקלעים, אזוי זאגט רשי, און מ'האט שוין מסביר געווען אנהויב שיחה פארוואס רשי רופט עס אן רוחב, ווייל עס גייט א לאנגע א לאנגע א לאנגע קלעים ארום און ארום דעם גאנצן משכן, און דערנאכדעם ווען מ'קוקט אויף דעם די הויכקייט, דאס ווערט אנגערופן ווערט עס אנגערופן רוחב, ווייל ס'דא א לאנגע און דאס איז רוחב, אבער למעשה בפועל איז די לענג געווען ארום און ארום, און די ברייט גייט אויף די מאס פון אויבן ביז אונטן. זאגט רש י, קומה חמש אמות, דאס איז געווען דער גובה פון די מחיצת החצר. דאס הייסט, הגם אז ביים שיעור פון דעם מזבח ברענגט רש י אויך די דעה פון רבי יוסי, ער ברענגט סיי די דעה פון רבי יהודה און סיי די דעה פון רבי יוסי, און ער ברענגט דארט אז גובהו פי שניים כאורכו, אז ס'איז געווען חמש אמות רוחבו פון דעם מזבח החיצון, און דער אורך איז געווען צען, פון דעסט וועגן בנוגע גובה מחיצת החצר זאגט ער באופן סתמי אז עס איז חמש אמות. זעען מיר אז רשי נעמט אן אז ס'איז געווען דער גובה פון דעם מסך, די צוואַנציק איילן וואס איז געווען אפן, וואס איז נישט געווען קיין פארמאכט אויפגעהאנגען מיט מיט קלעים, מען האט נישט געקענט אריינגיין דארטן, אנישט איז דאך עס נישט קיין חצר, ווי געזאגט פריערט, ארום און ארום איז געווען פארמאכט, און אפילו אין מזרח זייט איז געווען פֿופֿצן אמות איז געווען פארמאכט פון די זייט, פֿופֿצן אמות איז געווען פארמאכט פון די לינקע זייט, און אינמיטן איז געווען צוואַנציק אמות, סאו רשי האלט אז דער גובה פון די מחיצת החצר, זאגט רשי סתם אז ס'איז געווען אלץ איז געווען חמש אמות. מוז מען זאגן אז על פי דרך הפשט איז אפילו לויט דעם פירוש אז די הויך פון מזבח איז געווען יוד אמות די רבי האט דאך געזאגט אז רב יוסי האלט אז ס'איז געווען פֿופֿצן ווייל צוליב דעם מזבח ווייל דער מזבח איז געווען צען לויט זיין דעה האט מען נישט געקענט שטיין אינדרויסן און זען ווי דער כהן שטייט אויפן מזבח און מאכט די עבודה ממילא זאגט דער רבי אז על פי דרך הפשט איז אפילו איך וועל זאגן אז די הויך פון דעם מזבח איז געווען ווי רבי יוסי מוז איך דא נישט האלטן אז ס'איז געווען ווי רבי יוסי אין דער ענין פון די מחיצות אז ס'איז געווען צוואַנציק איז די גובה מחיצת החצר געווען נאר חמש אמות, און דער טעם איז מובן בפשטות, לכאורה האט דאך רבי יודא אים געפרעגט ווי קען זיין אז מען זאל שטיין אינדרויסן און קוקן אויף אלע זאכן, זאגט דער רבי ווייל ס'איז נישטא קיין הכרח אין דרך הפשט אז מען זאל נישט טארן זען ווי דער כהן טוט די עבודה אויפן מזבח, אין דרך הפשט איז נישטא קיין ארט אויף א שאלה ווי קען מען ווי קען מען שטיין אינדרויסן און קוקן ווי דער כהן טוט די עבודה. ממילא דערפאר איז אין פרשת תרומה ברענגט טאקע רש י ביידע שיטות, אבער דא מוז ער נישט האלטן ווי אים, ער ברענגט עס אויף א אופן ווי דער רבי זאגט אופן סתמי, ער ברענגט עס מיט א מיט א לשון אן אן אן א מחלוקת פון רבי יודא מיט רבי יוסי, אדער ווי רבי יוסי האלט ביי די ווי ווי איז געווען די די גובה פון די קלעים, נאר ער ברענגט עס אז ס'איז געווען קלאר, ער זאגט אז ס'איז געווען גובה מחיצות החצר איז געווען חמש אמות. דעריבער טייטשט מען וקומה חמש אמות כפשוטו, נישט ווי על פי דרך לימוד הגמרא לדעת רב יוסי אז עס מיינט משפת המזבח ולמעלה, רב יוסי לערנט דאך אין די חומש אז דארט שטייט חמש אמות חמש אמות קומתו, און דערנאך זאגט די תורה לעומת קלעי החצר, לייגט דאך עס עפעס צו, זאגט רב יוסי אז די לעומת קלעי החצר לייגט צו אז ס'איז געווען גאר צוואנציג, פופצן אז מ'זאל נישט קענען זען דעם כהן ארבעטן, און נאך פינף ווייל סשטייט דאך לעומת קלעי החצר, איז אין פשוטו של מקרא מוז איך עס נישט לערנען אזוי, ממילא איז די שאלה וואס די רבי האט געפרעגט פון פון פון די גמרא פון זבחים און עירובין איז אראפגעגיין, ממילא איז מובן אז אויך בנוגע דער הויך פון שער החצר קען מען זאגן אז על דרך הפשט איז עס לכל הפירושים געווען נאר חמש אמות, וויבאלד אז ס'שטייט, אז ס'שטייט דאך קלאר אז דער הויכקייט פון די, פון דעם מסך, פון דעם פרוכת, פון דעם וואס האט פארמאכט דארט און מען קענט אריינגיין דורך דארטן דורך די צוואנציג אמות, איז הויך געווען חמש אמות. אפילו לויט דעם פירוש אז די קומת המזבח איז י' אמות, ס'שטערט נישט, ס'קען זיין ס'איז געווען י' אמות דער מזבח, פון דעסטוועגן די גאנצע קלעים און אפילו דער מסך וואס מ'איז אריינגעגיין איז הויך געווען אינגאנצן דער שער החצר איז הויך געווען נאר אין פינף. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה ניינצן, להעיר שבברייתא דמלאכת המשכן פרק ה, אין די ברייתא אויף מלאכת המשכן, סתם דגובה הקלעים וכן דפתח החצר היא רק חמש אמות, אף שפסק כרב יוסי שגובה המזבח י' אמות. לכאורה אויב די ברייתא דמלאכת המשכן פסקנט ווי רבי יוסי אז דער מזבח איז געווען צען אמות אז ס'איז געווען ג' אמות איז געווען נאר פון דעם סובב אבער דער גאנצער מזבח איז געווען צען וויבאלד עס שטייט ער לערנט ארויס פון רבוע רבוע האט ער דאך געדארפט פסק'נען אויכעט אז די גובה הקלעים זענען געווען צוואנציג זעט אין א ברייתא דמלאכת המשכן לערנט אויכעט אז די גובה הקלעים און דער פתח החצר איז געבליבן און ס'איז געווען נאר פינף איז במילא די שאלה איז אראפגעגיין. יעצט ווערט די שאלה, עס בלייבט אבער שווער, הן אמת אז מצד תוכן הענין איז על דרך הפשט נישטא קיין הכרח צו זאגן אז לדעת רבי יוסי איז די גובה פון שער החצר געווען מער ווי חמש אמות, אין פשוטו של מקרא מוז איך נישט זאגן אז ס'איז געווען צוואנציג אמות, כ'קען זאגן ווייטער אז ס'איז געווען פינף, אבער מצד לשון הכתוב, ס'בלייבט דאך נאך שווער אויף רשי'ן די שאלה בלייבט דאך שווער אויף רשי'ן מצד רב יוסי'ן נישטא קיין שאלה ס'קען זיין אז רב יוסי האלט אז ס'געווען צען אמות און רשי ברענגט עס אראפ אז דער אז דער מזבח איז געווען צען אמות און אבער ס'מוז נישט זיין ווי מ'זעט אז רשי אליין זאגט אין פרשת תרומה אז ווי איז געווען הויך פון די קלעים איז געווען פינף אמות אבער פון דעסטוועגן בלייבט דאך די שאלה לעומת קלעי החצר פארוואס זאגט די תורה גלייך נאכדעם ממש איבעריגע לכאורה קומט דאך אויס אויס איבעריגע ווערטער שטייט וקומה ברוחב חמש אמות, געענדיגט, וואס איז די לעומת קלעי חצר? האט מען געדארפט טייטשן אז דער שער החצר איז געווען חמש אמות העכער פון די קלעי החצר קען עס קלעי, סאו לכאורה פונעם לשון הכתוב האט מען דאך יא געדארפט לערנען אז ס'איז געווען העכער, ווייל אנישט איז דאך איבעריג די ווערטער, און רשי זאגט ניין, רשי ברענגט אראפ לעומת קלעי החצר, און ער זאגט אז ס'איז געווען כמידת, ווערט דאך די שאלה וואס איז דא מחדש די לעומת קלעי החצר, וואס טוט עס אונז אויף? זענען מיר געבליבן מיט די שאלות אזוי, ערשטנס פארוואס ברענגט רשי אראפ דעם גאנצן פסוק לעומת קלעי החצר ער האט דאך געברענגט נאר ברענגען לעומת ווייל דער דא באדערט אים, דער לעומת שטערט אים, און די זעלבע זאך אויך אין דעם פירוש ער קען שרייבן כמידת, נישט אראפברענגען כמידת כמידת קלעי החצר, און די צווייטע שאלה בלייבט פארוואס לערנט ער כמידת און ער לערנט נישט למעלה, אזוי ווי מ'האט געזאגט פריערט פארוואס האלט ער נישט אז ס'איז געווען טאקע העכער מיט פינף איילן פון דארטן.

קלעי חצר און אין זיין פירוש נאכאמאל כמידת קלעי חצר. דער ביאור אין דעם רשי שטעלט זיך אויף די ווערטער לעומת קלעי חצר ווייל די דריי ווערטער זיינען לכאורה איבעריג דאס וואס האט געקוועטשט רשי אפילו מען זאל איינטייטשן כנזכר לעיל אז דאס מיינט חמש אמות העכער פון די קלעים איז נאך אלץ נישט מובן אפילו מען זאל טייטשן אז ס'איז געווען העכער זאגט דער רבי אפילו לויט די וואס טייטשן, ווי מ'האט געלערנט פריער דאס רבי יוסי לערנט אזוי, אז אז דער לעומת קלעי החצר קומט אונז טייטשן אז ס'איז געווען פינעף אמות העכער ווי די קלעים, איז אדער ס'איז געווען צען, אדער לויט רבי יוסי איז געווען גאר צוואנציג, ווייל ער האלט דאך אז פופצן דארף זיין צוליב דעם מזבח מוז זיין פופצן ווייל ס'איז העכער פון דעם מזבח, און דאן נאכן לעומת קלעי החצר איז נאך פינעף איז צוואנציג, זאגט דער רבי אפילו לויט זיי בלייבט אבער שווער. א געוואלדיגע שווערע שאלה, ס'איז נאך אלץ נישט מובן, פארוואס דארף די תורה מודיע זיין דעם שיעור הקומה דורך א דיוק פון א לשון אריכתא? די תורה זאגט חמש אמות, און נאכדעם זאגט זי לעומת קלעי החצר אז ס'דארף זיין צען. בעת עס וואלט געקענט שטיין בקיצור און קלאר קומה ברוחב עשר אמות. דאס וואס האט רשי'ן געקוועטשט. פארוואס שטייט אין די תורה לעומת קלעי חצר? דערווייל הייבט מען שוין אן צו פארשטיין פארוואס רשי ברענגט אראפ די אלע דריי ווערטער דעם לעומת קלעי חצר אויכעט ווייל דארטן איז אויכעט דער פראבלעם דער פראבלעם איז מיט דעם קלעי חצר אויכעט ווייל טאמער וועט מען וועלן זאגן אז דער לעומת קלעי חצר קומט נאר זאגן אז ס'געווען די זעלבע איז דאך זיכער שווער וואס דארף איך עס האבן און אפילו איך וועל זאגן אז ס'געווען העכער עס קומט נאר דערציילן אז ס'געווען העכער מיט פינף אמות דאס וואס ס'שטייט חמש אמות וקומה חמש אמות מיינט דאס אז ס'געווען פינף אמות העכער ווי דער פתח איז געווען העכער מיט פינף אמות, האט דאך די תורה געקענט זאגן קלאר, פארוואס דארף די תורה זאגן אויף אן אופן פון דעם לשון פון קלעי חצר, לעומת קלעי חצר, האט דאך געקענט שטיין קלאר, תורה האט געקענט שרייבן די ווערטער, דער רבי באשרייבט אזוי, קומה ברוחב עשר אמות. דאס וואס האט געקוועטשט רשי. דעריבער זאגט רשי אז דער פסוק קומט דא זאגן א טעם פארוואס די הויך פון מסך שער החצר האט געדארפט זיין חמש אמות און נישט העכער ווי דער מסך פתח האוהל, וואס דער מסך פון פתח האוהל, דער אריינגאנג אין אין משכן, דארטן איז געווען דער פתח, דארטן איז געווען דער פרוכת, איז דארטן געווען י' אמות די הויך, ס'איז געווען צען אויף צען, צען אמות איז געווען די ברייט און צען אמות די הויך. איז רשי קומט דא דערציילן דעם טעם פארוואס דא איז געווען פינף, דאס קומט דא דערציילן די לעומת קלעי חצר אז ס'איז געווען כמידת, אבער רשי קומט דא עפעס מחדש זיין וואס איז דאס געווען, ווייל דער מסך האט געמוזט זיין כמידת קלעי חצר. רש"י'ס ענטפער איז אז דאס איז א טעם אז דער מסך, דער, דער, דער, איך ווייס, מען רופט עס אן אלע סארט נעמען, מען רופט עס אן פתח שער החצר, מען רופט עס אן א מסך, מען רופט עס אן א פרוכת, מען רופט עס אן, ס'איז געווען א זאך וואס איז, וואס איז געווען פארמאכט און מען האט געוואלט אריינגיין, מען האט עס געעפנט און מען איז אריינגעגאנגען, ס'איז אראפגעטון און מען האט געקענט אריינגיין, ס'איז נישט געווען צוגעבונדן אזוי ווי די קלעים זענען געווען צוגעבונדן צו די, צו די עמודים. דער פסוק איז מדגיש זאגט רש"י אז דער מסך איז אין זיין תוכן אין זיין צוועק דער זעלבע און א טייל פון די קלעים און דעריבער דארף זיין דארף זיין הויך זיין פונקט ווי זייער הויך ווי מ'וועט לערנען ווייטער איך זאג נאר דא איין ווארט בקיצור צו פארשטיין אביסל בעסער שפעטער ברענגט עס דער רבי ארויס אסאך אסאך קלארער דער רבי זאגט דא אז דער ענין פון דעם מסך וואס איז געווען געווען נישט נאר אז מ'זאל קענען אריינגיין און ארויסגיין, לכתחילה אדער למעשה בפועל איז ער דאך געווען אלעמאל געהאנגען ווי די קלעים, וואס זענען געווען די קלעים? וואס איז דער צוועק פון די קלעים? צו אז ס'זאל זיין פארמאכט. דעריבער זאגט דער זאגט רש"י, דאס קומט אונז די תורה דא דערציילן, אז דער מסך האט דעם זעלבן דין ווי די אלע קלעים, אויב ער האט דעם זעלבן דין ווי די אלע קלעים, איז ער געווען פינף אמות, און דערפאר זאגט די תורה לעומת קלעי החצר, איר זאלט וויסן אז ס'איז טאקע א טיר צו קענען אריינגיין, אבער דאס איז א ענין פון א זאך וואס ער איז גלייך מיט די אלע קלעים וואס איז געווען ארום און ארום, זיי האבן געווען די זעלבע, דעם זעלבן צוועק, ווי דער רבי נוצט דעם לשון, זיין צוועק דער זעלבע, און א טייל פון די קלעים, ער איז א טייל פון די קלעים, און דעריבער דארף זיין הויך, זיין, זיין הויך, די הויכקייט זיין פונקט ווי דער הויך, פון די קלעים. דערמיט ווערט בדרך אגב פארענטפערט די קשיא על דרך ההלכה וואס ווערט געבראכט אין רבותינו בעלי התוספות. דרך אגב ווערט פארענטפערט דא א געוואלדיגע שווערע שאלה וואס רבותינו בעלי התוספות פרעגן אין פרשת תרומה, אין סוף פרשת תרומה, און מיט דעם פירוש וואס דער רבי האט מחדש געווען וואס האט געקוועטשט רש"י'ן און וואס דער לעומת קלעי החצר מיינט, ווערט פארענטפערט. א שווערע קשיא, וואס שטייט אין רבותינו בעלי התוספות, אם לא היו גבוהים אלא חמש אמות, אם כן לא היה פתח השער גבוה כמו פתח היכל שבבית העולמים, א געוואלדיגע קשיא, אויב דו ווילסט זאגן אז ס'איז געווען אין סוף פרשת תרומה ווען ס'שטייט אז מ'דארף מאכן דעם חצר, און אז דער מסך שער החצר שטייט איז געווען עשרים אמות אויף די ברייט און די הויכקייט איז געווען חמש אמות, קומט דאך אויס אז דער פתח השער איז נישט געווען די זעלבע הייכקייט ווי דער פתח ההיכל אין בית המקדש אין ירושלים. ס'דאך א געוואלדיגע שאלה. און דעריבער זענען זיי דארט מפרש, די רבותינו בעלי התוס' זענען מפרש, אז די קלעים פון צד המזרח, במילא אויך דער פתח החצר, האבן געהאט די הויך פון כ' אמה. זעען מיר אז ווי האלטן זיי? אז זיי האלטן אז ארום און ארום. דרום און צפון און מעריב איז געווען קלעים איז געווען טאקע חמש אמות אבער אבער בשעת ס'קומט צום מזרח קען דאך נישט זיין אז דער שער דער פתח שער זאל זיין נאר פינף אמות און נישט ווי ס'ווי נישט ווי ס'פתח ההיכל אין בית עולמים אין בית המקדש דערפאר טייטשן זיי אז אין מזרח דער גאנצער מזרח סיי די פופצן אמות פון די רעכטע זייט די פופצן אמות פון די לינקע זייט און די צוואנציג אמות פון די מיטן פון דעם פתח שער החצר זענען געווען צוואנציג אמה. זאגט דער רבי, לויט ווי מיר האבן געלערנט יעצט אין רש"י, וועט אראפגיין זייער שאלה אינגאנצן. ווי רש"י לערנט על פי פשוטו של מקרא, איז עס מעיקרא קיין קשיא נישט. ס'איז נישט קיין שאלה ווי קומט דאס אז דער שער, פתח שער פון פון חצר המשכן, איז געווען נידעריגער ווי ס'דארף זיין דער פתח היכל אין בית עולמים. דארט איז געווען צוואַנציק. ווי רש"י לערנט על פי פשוטו של מקרא איז עס מעיקרא קיין קשיא נישט, ווייל דער פסוק גופא באווארנט עס דורך מוסיף זיין לעומת קלעי החצר, מיט דעם יסוד וואס מען האט אוועק געלייגט אז דער לעומת קלעי החצר מיינט אז דאס איז א חלק פון דעם פון דעם פון די קלעי החצר, עס איז א חלק פון דעם פארמאכן דעם חצר, דער מסך שער החצר איז געווען א טייל פון די קלעי החצר. אבער מ'וועט דאך נישט קענען פארמאכן אינגאנצן, אנישט קען מען דאך נישט אריינגיין, אבער דער יסוד און דער און דער צוועק פון די אלע זאכן איז דאך געווען א מסך, ס'איז דאך פארט געווען פארמאכט, ווען מ'האט געוואלט אריינגיין האט מען געדארפט עס א רוק טון, ממילא איז דאס געווען א טייל פון די קלעי החצר, נישט אנווייזנדיג פון וועלעכער זייט, דאס הייסט אז אין גאנצן חצר זענען געווען. די זעלבע הויך פון די קלעים, בשעת ס'שטייט לעומת קלעי החצר, שטייט דאך אויס אויף אויף אלע קלעי החצר, איז אלע קלעי החצר האבן געהאט דעם זעלבן דין, סיי די סיי די רעכטע זייט די לינקע זייט און מעריב און די פראנט אלס האבן געהאט דעם זעלבן דין פון קלעים, ממילא ווי ווערט ווי גייט אראפ די שאלה פון רבותינו בעלי התוספות, און ממילא האט אויך דער שער נישט געהאט דעם גדר פון א פתח ממש, ווי פתח ההיכל, איר האט דאך געפרעגט א שאלה, ווי קען זיין אז ס'איז געווען נאר פינעף, ס'דארף דאך זיין ווי ענליך צו דעם פתח ההיכל בית עולמים, דא איז נישט געווען קיין ענין פון פתח, דארט איז געווען דארט נישט דא א פתח פון בית עולמים דארף טאקע זיין צען אמות, דא רעדט מען דאך דארט איז געווען א חלק פון דעם פארמאכן, פון פארמאכן דעם גאנצן חצר, און ס'איז געווען נאר מ'זאל קענען אריינגיין און ארויסגיין, במילא האט דער שער האט דאך נישט קיין גדר פון א פתח, ווי א פתח ההיכל, גייט אראפ די שאלה, ממילא איז שוין נישט קיין שאלה פון דעם. דער רבי לייגט צו אין הארה דרײַ און צוואַנציק זייער געשמאק, לויט דעם וועט מען פארשטיין אויך די רש"י אין סוף פרשת תרומה וואס עס שטייט אויף די אויף די אדניהם אויף די אדנים וואס מען האט געמאכט ווי געזאגט פריערט איז געווען יעדן פינף אמות איז געווען איז געווען א איז געווען א א עמוד יעדן פינף אמות איז געווען א עמוד און אויף דעם האט מען געהאנגען דארט האט דאך אויך געדארפט זיין א עמוד וואס זאל הענגען דער פרוכת מען זאל קענען עפענען און אריין גיין אז איז דא איז דאך געווען צוואַנציק אז געווען צוואַנציק איז דאך געווען פיר עמודים זאגט רשי ואדניהם נחושת, זאגט רשי, שטייט ואדניהם נחושת, די אדנים פון די מסך איז געווען נחושת, זאגט רשי להביא אדני המסך, ס'איז דאך איבערגעחזרט א צווייטן מאל, קומט דאס אונז זאגן אז אפילו די אדנים פון די מסך איז אויכעט געווען נחושת, א גאנצע אריכות פון א רשי, זעט מען דא ווייטער אין די רשי רשי'ס שיטה, שלא תאמר לא נאמרו אדני נחושת אלא לעמודי הקלעים, אבער די עמודי, די עמודי פון די פון דעם מסך זאל זיין אנדערש, דערפאר שטייט איבערגעחזרט נאכאמאל, פון דעם זעט מען אויכעט אז די אז די אז די אדני המסך און די אלע אדנים און דער מסך מיט די אלע קלעים האבן דעם זעלבן דין, אלס א ענין פון א פארמאכן דעם חצר ארום דעם משכן. אות ו', דער חידוש בענין הנל, אט דער חידוש אז דער מסך שער החצר איז בתוכנו א טייל פון די קלעים, וועט נאך קלארער ווערן לויט א הסבר אין א מחלוקת הראשונים בנוגע צו חיוב מזוזה. לכאורה, מיר האבן ביז יעצט געלערנט אז ס'איז א חלק פון די אלע קלעים און דאס, אבער מען דארף עס פארשטיין אביסל אביסל טיפער, וואס איז דער חילוק לויט רשי'ן צו ס'איז א חלק פון די קלעים צו ס'איז נישט קיין חלק פון די כלאים? למאי נפקא מינה, וואו זעט מען דא א חילוק אז איך זאג אז די קלעים זענען געווען, אז דער מסך איז געווען א חלק פאר זיך, דארטן קען מען אריינגיין און ארויסגיין, מה שאין כן די אנדערע זענען געווען קלעים אויף צו פארמאכן, ניין, לויט רשי קומט דאך אויס אז ס'איז געווען א ענין פון סותם, אזוי ווי די גאנצע די לשון אין רשי ברענגט זיך אראפ אז ס'איז געווען א ענין פון סתימה, אז די די די לשון וואס רשי ברענגט אראפ אויף די קלעים אז ס'איז געווען א ענין פון פארמאכן. וואס איז דער אויפטו אז ער זאגט מיר אז דער פרוכת דער מסך וואס האט געהאנגען דא ביים אריין גיין איז אויך געווען א ענין פון פארמאכן, זאגט דער רבי עס וועט ווערן זייער קלאר לויט א הסבר, ברענגען א מחלוקת הראשונים וועגן חיוב מזוזה, לויט דעם וועט מען פארשטיין וואס מיינט אז די אז דער פתח השער דער פתח פון שער החצר דער מסך וואס איז דארטן געהאנגען האט געהאט דעם זעלבן צוועק און דעם זעלבן דין ווי די קלעים אויף צו פארמאכן דעם פלאץ. איינער פון די תנאים וואס זענען מחייב א בית אין קביעת מזוזה, שטול, דער רמבם ברענגט אראפ אין הלכות מזוזה ריש פרק ו' ברענגט ער אראפ צען זאכן וואס זיי מאכן אז ס'זאל זיין מחויב אין א מזוזה, דער רמבם רעכנט אויס איינע פון די צען זאכן איז ויהיו לו דלתות אז ס'דארף האבן טירן, וואס מיינט דאס? אז אויב ס'איז נישטא קיין טיר ס'דא פון איין צימער צום צווייטן איז דא א אפענונג אבער ס'איז נישטא קיין טיר, לויטן רמבם דארף מען נישט מאכן קיין מזוזה, מה שאין כן אבער דער דער ראבד. און אזוי אויך דער ראש אין הלכות מזוזה און בית יוסף אבער דער ראבד אבער האלט און אזוי איז דאס די דעה פון נאך ראשונים ווי געזאגט דער ראש אין הלכות מזוזה אז אויך א פתח אן א דלת איז מחויב במזוזה איז דא א מחלוקת צווישן דעם רמבם מיט דעם ראבד און די אנדערע ראשונים דער רמבם זאגט אז אויף א טיר אויף א כניסה אויף א איין צימער צום צווייטן אז ס'האט נישט קיין טיר איז נישט מחויב במזוזה קען מען מסביר זיין זייער מחלוקת אז דאס איז תלוי אין דעם ביאור הגדר פון דלת, מ'וועט מסביר זיין וואס איז דער גדר פון א דלת, לויט דעם וועט מען פארשטיין דעם רמבם'ס שיטה און דעם ראבד'ס שיטה. א' קען מען זאגן אז דלת איז א טייל פון דעם שער, א דלת איז א חלק פון דעם אריינגאנג, וואס ענינו איז פתיחה, וואס איז דער שער? אז ס'דא א שער מיינט מען מען קען אריינגיין,

איז דא צוויי וועגן ווי מען קען קוקן, מען קען קוקן אויף א טיר אז די טיר איז געמאכט געווארן אז ס'זאל זיין א חלק פון דעם שער מען זאל קענען עפענען צו אריינגיין און ארויסגיין, ווי שטייט אין אלע ערטער אז אז א פתח איז נאר אנגערופן ווערט אנגערופן א פירצה אין כותל, מה שאין כן ווען ס'איז דא א טיר ווערט דאס ווערט דאס א צורת הבית ווערט נשלם, דער ראגעטשאווער זאגט אז צורת הבית ווערט נשלם אין די מיט די טירן ווערט דאס נשלם, און ער רופט עס אן אז אן טירן האט דאס נישט קיין נאמען פון קיין בית. במילא קען מען לערנען איין וועג אזוי, און די צווייטע וועג קען מען לערנען אז א דלת איז א זאך פאר זיך אליין. וואס איז דער דלת? דער דלת קומט פארמאכן אז מען זאל נישט קענען אריינגיין, אז ס'איז א אפענע פלאץ, א שער, קען מען אריינגיין און ארויסגיין, קומט דער דלת און זיין עבודה איז דער ענין פון סותם זיין דעם חלל וואס איז דא אין דעם אריינגאנג. וואס איז נפקא מינה? זאגט דער רבי די נפקא מינה לדינא צווישן די צוויי הגדרות איז לגבי חיוב מזוזה, מיר האבן א מחלוקת פונעם רמבם מיטן ראבד, לויט דעם ווי דער רבי האט ערשט אוועקגעלייגט דעם גדר פון א טיר אז ס'דא צוויי וועגן ווי מ'קען קוקן אויף א טיר, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אז ס'איז דא א נפקא מינה לדינא. אויב מ'נעמט אן אז דער דלת און דער רמבם נעמט אן איין וועג און דער ראבד נעמט אן א צווייטע וועג, דערפאר האלט דער רמבם אז ס'איז פטור און דער ראבד האלט אז ס'איז חייב. די נפקא מינה לדינא צווישן די צוויי הגדרות איז לגבי חיוב מזוזה. אויב מען נעמט אן אז דער דלת איז א טייל פון דעם שער און ענינו איז פתיחה, ווי געזאגט פריער די ערשטע וועג אז א דלת איז געמאכט געווארן צו עפענען און קענען אריינגיין און ארויסגיין, איז מסתבר אז די חיוב פון מזוזה וואס איז פארבונדן מיט מקום הכניסה והיציאה, וואו מאכט מען די מזוזה? די מזוזה מאכט מען דאך ווי ס'שטייט דער לשון, שטייט דער לשון אין גמרא ביתך, על מזוזות ביתך, שטייט דארטן דרך ביאתך, ס'האט צו טון מיט דעם אריינגיין. און ס'האט צו טון אויכעט מיט דעם ענין פון יציאה, ווי דער ווי דער ער ברענגט אראפ אין הערה נײַן און צוואַנציק פון זוהר, פקודא למקבע בר נש מזוזה לתרעיה למהוי כל בר נש נטיר מעם קודשא בריך הוא כד נפיק וכד עייל, דער זוהר זאגט אז דער די מצוה אויף צו מאכן א מזוזה אויף זיין טיר אז ס'זאל יעדער איינער זאל זיין אפגעהיטן פונעם אייבערשטן ווען ער גייט אריין און ער גייט ארויס, און ער לייגט צו השם ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם. און אין שלחן ערוך ברענגט זיך דארטן השם ישמור צאתי וגומר, איז ממילא קומט אויס אז דער חיוב פון די מזוזה איז פאראן נאר ווען דער פתח איז באופנו הרגיל והשלם ווען ער האט א דלת, אויב דער דלת איז געמאכט געווארן אויף צו עפענען און פארמאכן, ממילא און ס'שטייט דאך קלאר דרך ביאתך, ווען ס'איז נארמאל ס'איז דא א טיר ס'איז נישט נאר קיין עפענונג, דעמאלט דארף מען האבן א מזוזה ווען ער האט א דלת, וויבאלד אז פתיחת הדלת גיט די אפשרות הכניסה צום בית, ס'איז נישט קיין אפענער פלאץ וואס מ'קען אריינגיין און ארויסגיין, ס'איז א פלאץ וואס איז וואס איז א שטוב וואס איז פארמאכט א טיר, און אז מ'וויל אריינגיין איז דא א טיר וואס מ'פארמאכט, איז דאס דרך ביאתך, דערפאר יעמאלט דארף מען מאכן א מזוזה, דאס קומט אויס איז די שיטה ווי דער רמב ם לערנט, אבער אויב מ'זאל זאגן ווי דער אויב מ'זאל זאגן ווי דעם צווייטן וועג אז א טיר איז געמאכט אז דער גדר פון דלת איז צו סותם זיין דעם חלל הפתח, ער איז געמאכט געווארן אויף צו פארמאכן, האט קיין ארט נישט צו זאגן. אז דער חיוב המזוזה בפתח ושער הבית, דער מקום הכניסה והיציאה, זאל זיין פארבונדן מיטן דלת, וואס זיין זאך איז נישט צו דערלאזן די כניסה ויציאה, ממילא איז אויב איך זאג אז ס'קומט נאר צו פארמאכן, ס'קומט צו פארמאכן די טיר, האט דאס נישט קיין ארט צו זאגן אז דער חיוב מזוזה זיין וואו מ'גייט אריין און ארויס, זאל זיין פארבונדן מיטן דלת. ס'האט נישט צוטאן מיטן דלת, ווייל דער דלת איז דאך, דער דלת איז דאך, קומט דאך דא, נישט דערלאזן די כניסה ויציאה, ער פארמאכט דאך, דערפאר איז דער רמב ם זאגט האלט אז נאר ווען ס'איז דא א טיר, ווייל מען רעדט דאך אז די טיר איז דאך געמאכט געווארן אויף צו עפענען און פארמאכן, אויף קענען אריינגיין און ארויסגיין, און דער רמב ם זאגט אז וויבאלד אז ס'איז דא א פתיחה, דער דלת איז גארנישט, וויבאלד אז ס'איז דא א פתיחה איז מען מחויב צו מאכן דארטן א מזוזה. אות ז, און דאס זעט מען ווי שיטת רש י בפירושו על התורה על פי פשוטו של מקרא אין דעם ענין. יעצט וועלן מיר צוריק קומען און זעהן לויט די מחלוקת פונעם רמב ם מיטן ראבד און די שיטה ווי מען קוקט אויף א טיר, עט מען זעהן ווי רש י'ס שיטה איז אין פשוטו של מקרא. רש י לערנט אז דער מסך שער החצר האט געמוזט זיין כמידת קלעי החצר. ס'האט געדארפט זיין פונקט ווי די קלעי החצר. כנזכר לעיל ווי מ'האט געזאגט פריער אז במהותו איז ער א טייל פון די כלאים, ער איז געמאכט געווארן אויף צו פארמאכן, אבער מ'דארף דאך קענען אריינגיין, איז אים קען מען עפענען אביסל. דאס הייסט אז כשם ווי די קלעים איז ענינם סתימה, רשי זאגט דארטן לא היו סתומים כולם בקלעים, רשי רופט אן די קלעים א ענין פון סתימה, זאגט דער רבי אז דער ענין פון דעם מסך אדער שער חצר וואס דארטן איז געווען אז ס'זאל קענען זיין מען זאל קענען עפענען און אריין גיין, אזוי איז אויך דער מסך שער חצר ענינו נישט א טייל פון דעם פתח שער חצר, ער איז נישט קיין חלק פון דעם שער חצר נאר סתימה, וכשמו כן, ווי רופט מען אים אן? מען רופט אים אן מסך, וואס מסך מיינט, לשון מגין, וואס דאס מיינט באשיצט.

אין תשובת ר' אברהם בן הרמב ם אז מען קען ארויסלערנען פונעם גדר פון די דלת דא וואס דער רמ דער ר' אברהם דער זון פון רמב ם רעדט וועגן דעם מסך שער החצר אז ס'איז געווען אנשטאט א טיר אז לויט שיטת רש י איז דלת עניינו סגירה און ניט פתיחה דער ענין איז אויף צו פארמאכן און נישט אויף צו עפענען. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פֿיר און דרײַסיק עיין גם כן רשי וירא, א דלת איז דלת הסובבת לנעול ולפתוח, די דלת איז וואס ס'עפנט זיך און פארמאכט זיך, ס'רוקט זיך אויף די הינזשעס, פתח הוא החלל שבו נכנסים ויוצאים. דאס איז מתאים, יעצט העט מען זען אויכעט ווי ס'מתאים, האבן מיר שוין שיטת רשי אין איין אופן אז דער אז דער דלת איז געמאכט געווארן אויף פארמאכן נישט אויף צו קענען אריינגיין און ארויסגיין, דערפאר איז די שיטה אז דער מסך שער החצר איז געווען די זעלבע כמידת קלעי החצר, דערפאר זאגט רשי אויף לעומת אז ס'איז כמידת, דאס איז מתאים אויך מיט שיטת רשי בפירושו על השס, די גמרא אין מנחות זאגט וואו ער האלט אז אויך א פתח בלי דלת איז מחויב אין מזוזה. און ווי אויבן גערעדט אין הסברת השיטה אז דלת איז נישט קיין טייל פון דעם פתח, וויבאלד אז ער איז נישט קיין טייל פון דעם פתח קען איך נישט זאגן אז דער דלת איז מאכט מיר צו מאכן מחויב מזוזה, נאר אפילו אז ס'איז אפן אינגאנצן, ווייל דלת מאכט דאך פארקערט, דלת איז דאך לויט די שיטה מאכט דאס אויף ענין פון סגירה, אויב ס'איז אויף ענין פון סגירה וואלט מען נישט געדארפט האבן קיין מזוזה, אויך רשי זאגט אז דער דלת איז איז איז א חלק פון די גאנצע זאך. ווי גערעדט פריערט אז א דלת איז נישט קיין טייל פון דעם פתח, נאר דער דלת איז געמאכט געווארן אזוי ווי די קלעים ארום און ארום, ממילא איז אפילו אויף א פתח אן א דלת, האלט רש י אויכעט אין גמרא אז מען דארף האבן א מזוזה, ס'הייסט אז ער האלט די שיטה ווי דעם ווי דעם ראבד. אות ח', די שאלה הנל וועגן גדר פון א דלת אין חלק ההלכה שבתורה

כמידת קלעי החצר דער יסוד פון זיין חידוש איז אז דא איז דער ענין פון מאכן דעם מסך איז געווען א חלק פון דעם פארמאכן דעם משכן, אבער מען האט געדארפט קענען אריינגיין ארויסגיין האט מען עס געקענט עפענען, אבער ס'איז א חלק פונעם גאנצן דערפאר האלט רש י אז ס'איז געווען די זעלבע הויכקייט און לויט דעם קען מען לערנען אין רש י אויכעט אין ווי ער לערנט אין גמרא אז אפילו א טיר אן אז דא א אריינגאנג אן א טיר דארף מען אויכעט מאכן א מזוזה און אלע זאכן ווי מען זעט אז אין פירוש אויף פשוטו של מקרא שטימט דאס אלץ מיט דעם. יעצט וועט מען מסביר זיין ווי די שאלה ווי ס'האט צוטון אויכעט מיט דעם ענין פון חלק הסוד שבתורה. דלת בפנימיות העניינים איז ספירת המלכות. ברענגט זיך אראפ אין ספרי קבלה אז דער ענין פון דלת אין פנימיות העניינים ווערט אנגערופן מלכות ווערט אנגערופן דלת. פארוואס? ווייל ספירת המלכות איז דער ממוצע צווישן עולם האצילות און די עולמות שלמטה מאצילות.

פון אלע, פון חכמה בינה דעת, חסד גבורה תפארת נצח הוד, אלץ ווערט אריינגענומען אין יסוד, יסוד איז דער ענין פון משפיע, ווי שטייט ביי יוסף הצדיק איז יסוד הוא המשביר בר, יסוד איז דער ענין פון משפיע, נעמט מלכות אלץ אריין און איז דאס מצמצם, און דאן נאכדעם קומט דאס אראפ און ס'ווערט א נידעריגער עולם, ווי דער רבי זאגט קלאר, ס'איז דער ממוצע צווישן עולם האצילות און די עולמות שלמטה מאצילות. וואס איז די עולמות שלמטה מאצילות? איז די עולמות בריאה, יצירה, ביז עשייה. און בכלל איז ממוצע איז נישט נאר כממוצע פון אצילות ביז אלע עולמות, נאר צווישן איין עולם און עולם שלמטה ממנו, צווישן אצילות און בריאה, צווישן בריאה און יצירה, צווישן יצירה און עשייה, איז אלעמאל ווער איז דער ענין וואס איז ממוצע? מלכות איז דער ממוצע. און אין ספירת המלכות זענען דא צוויי עניינים, די צוויי עניינים וואס איז דא אין ספירת המלכות, א', מלכות איז מעלים אויף די ספירות וועלכע זענען העכער פון איר, מלכות איז מעלים, מען נעמט אריין אין זיך און ער גיבט נישט איבער די גאנצע, ס'ווערט דאך א נייער עולם, א נידעריגער עולם, ווי מ'וועט לערנען ווייטער אין די זעלבע שיחה, דער רבי מסביר די חילוק פון אצילות און בריאה יצירה עשייה, און זען דעם חילוק, עס ווערט מצומצם דער אור, און ס'ווערט א נייע סארט, א נייע זאך. מלכות איז מעלים אויף די ספירות וועלכע זיינען העכער פון איר, וואס מצד דעם העלם פון מלכות ווערט זי אויכעט אנגערופן, אין קבלה ווערט זי אנגערופן ים. וואס איז דער ענין פון ים? כל מה שיש ביבשה יש בים, אבער וואס? מען זעט עס נישט, ים איז באהאלטן, די זעלבע זאך איז אויכעט, מלכות איז מעלים און דורך דעם העלם, וואס ווערט דורך דעם העלם, איז בייז, איז דא די צווייטע זאך אין מלכות, מלכות טראגט אראפ און איז מגלה דעם אור פון אצילות צו די נידעריגע עולמות, און מצד דעם ווערט זי אנגערופן ארץ. איז בשעת ס'רעדט וועגן מלכות אין די ערשטע דרגה ווי זי איז, אז ס'איז מעלים, ווערט זי אנגערופן ים. די צווייטע דרגה וואס מלכות נעמט און ס'מגלה דעם אור אין די נידעריגערע עולמות, ער נעמט אים אויף פון אצילות און איז אים מצמצם און ער ברענגט אים אראפ אין בריאה, פון בריאה איז ער מצמצם און ברענגט אראפ אין יצירה, פון יצירה איז ער מצמצם און ברענגט אראפ אין עשייה, ווערט ער שוין אנגערופן יעמאלט ארץ, דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה און אין אנדערע פלעצער ווערט געברענגט אז מלכות ווערט אנגערופן ארץ, האבן מיר דא אינטערעסאנט, מיר האבן דא אויף מלכות האבן מיר דעם נאמען דלת, און דער נאמען ים, און דער נאמען ארץ. ממילא דא שטעלט זיך די שאלה, וואס איז דער עיקר פון ספירת המלכות? וואו, וואו איז דער עיקר זיינער? איז דער עיקר מלכות העלם אדער דער עיקר מלכות איז גילוי? מען האט דאך געזאגט אז מלכות האט אין זיך ביידע זאכן, וואס איז דער עיקר? דער ענין ההעלם אדער דער ענין הגילוי וואס איז אין איר און דורך איר? איז ווערט א שאלה, וואס איז דער עיקר ביי ספירת המלכות, איז דער עיקר ענין איר העלם, אדער דער עיקר ענין איר איז גילוי? לכאורה איז דאך עס א סתירה איינע פון די אנדערע, אויב ער איז מעלים ווי איז ער מגלה, אויב ער איז מגלה ווי איז ער מעלים? דער רבי וועט עס מסביר זיין זייער געשמאק. הערטס אונז אינעם ענטפער לויט פירוש רש"י, זען ווי אין רש"י ווערט באהאלטן, נפלאות שבתורה ווי דער ווי דער של"ה אין מסכת שבועות זאגט אז ס'איז דא אין רש"י איז דא עניינים מופלאים, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, אבער פאר א תלמיד ממולח איז דא דארטן עניינים פון הלכה ווי יעצט געלערנט, דא דארטן עניינים פון פון אפילו אויף גמרא, איז דא אין די רשי איז פונקט אין די גמרא די זעלבע זאך די שיטה ווי דא וועגן מזוזה אז מען זעט אז ער האלט אז ער האלט דארטן די זעלבע זאך, ממילא איז דא ווערט די שאלה וואס איז דער עיקר ענין פון מלכות, און דער ענטפער איז לויט פירוש רשי לעומת קלעי החצר כמידת קלעי החצר. מצד דעם לימוד פון עולם הפשט וואס דאס איז עולם העשיה, יא, רשי דאך לא באתי לפשוטו של מקרא, ווי מען לערנט אין דעם לימוד פון עולם הפשט און עולם העשיה איז דער מסך, אט דער מסך ודלת פון ספירת המלכות, מלכות ווערט דאך אנגערופן, אין אסאך ערטער ווערט עס אנגערופן אז מלכות מאכט דעם מסך, וואס נאכדעם ווערט א מורא'דיגע חילוק פון עולם האצילות ביז עולם הבריאה, אט האט דאך דעם נאמען פון דלת, נאר האט דעם נאמען פון מסך. איז אויב איך קוק אויף דעם לויט ווי רש"י קוקט אויף דעם, ווי איך קוק אויף דעם פון עולם העשיה, עולם העשיה איז דער ענין פון פשט, עניינים ווי די קלעים, ווי זענען זיי העלם, איז זענען זיי העלם וסתימה, דאס העלם וסתימה, ווי ס'איז באוואוסט אז דער אז די פשט רמז דרוש סוד האט צו טון מיט די פיר עולמות, פשט איז עולם העשיה, רמז איז עולם היצירה, דרוש איז אין עולם הבריאה, און סוד איז אין עולם האצילות, זאגט דער רבי וויבאלד אז מען רעדט דא וועגן דעם ענין פון מצד דעם לימוד פון עולם הפשט, וואס עולם הפשט איז דאך ווי געזאגט יעצט דאס עולם העשיה, און וואס איז ספירת המלכות, ספירת המלכות איז ווייזט אויף העלם וסתימה, וואו זעט מען עס? וועט דער רבי מסביר זיין, אין די עולמות בריאה ויצירה, הגם אז אויך אין זיי פועל'ט דער העלם פון ספירת המלכות, אין די עולמות פון בריאה יצירה וואס איז אונטער מלכות, וואס איים סארי, וואס איז אונטער אצילות, איז ברענגט איז איז פועלט ער א העלם פון ספירת המלכות, וואס דעריבער איז אין זיי ניט מעהר דער אור אלוקי אזוי בגילוי ווי אין אצילות, הגם אז אין אין אין בריאה און יצירה איז אויך דא א ענין פון העלם, אבער ס'איז נישט אויף אזוי ווייט, דעריבער איז ווי זעה איך אז ס'איז דא א העלם, אז דער גילוי איז אור אלוקי איז נישט אזוי בגילוי ווי אין אצילות. עולם האצילות ווערט אנגערופן עולם האחדות, און ביי זיי איז שוין נישט אזוי, פון דעסטוועגן ווערט אין זיי נמשך אן ענין פון גילוי אלוקות, ס'פארט דא א עולם אלוקות, ס'פארט דא דארטן א גילוי אלוקות, און דערפאר וועט מען זען זייער א אינטערעסאנטע זאך, ווען בשעת מען רעדט וועגן אצילות ווערט אנגערופן אין קבלה ווערט עס אנגערופן כולו טוב, דארט איז נישט דא קיין ענין נאר אלוקות, בשעת ס'קומט צו עולם הבריאה, אן עולם וואס איז רובו טוב, עולם הבריאה איז שוין רובו טוב ס'דא אביסעלע נישט טוב דארטן, מה שאין כן ווען מ'גייט אראפ צו יצירה איז על כל פנים מחצה על מחצה. ברענגט אראפ ס'ברענגט זיך אראפ ווי פון עץ חיים שטייט דארטן אז אצילות איז כולו טוב און ווען ס'קומט צו בריאה איז רובו טוב ווען ס'קומט צו יצירה איז מחצה על מחצה, זעען מיר אז ס'גייט אראפ אבער ס'נאך אלץ דא דער ענין פון דער גילוי פון אור אלוקי ס'ווערט אין זיי נמשך א גילוי אלוקות אויף אזוי ווייט אז אין בריאה איז רובו טוב און אין יצירה איז דא על כל פנים מחצה על מחצה. ווען מ'קומט אראפ אין עולם העשייה ווערט א נייע זאך אינגאנצן, אבער אין עולם העשייה איז העלם לגמרי, ס'איז עולם הקליפות וסטרא אחרא ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, כל מעשי עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו, ווי ער זאגט אויך אין תניא און אין פרק ו' און אין פרק כ"ד ברענגט עס אראפ פון עץ חיים, און דעריבער הערט זיך אין עולם העשיה, עולם הפשט, בעיקר די פעולת ההעלם פון מלכות. וואס זעט מען אן אין עולם הפשט? זעט מען אן דעם העלם פון מלכות. דער רבי האט געפרעגט וואו איז דער עיקר ענין המלכות? האט דער רבי געזאגט לפי פירוש רש"י קען מען זען אז אין עולם העשיה דא למטה וואס דאס איז דאך עולם הפשט, דארטן ווערט מלכות אנגעדייטעט און מען קען עס אנרופן יעמאלט אז דער עיקר ענין זיינער איז העלם ווייל דא אין עשיה איז דער ענין פון העלם דערפאר רש"י וואס רש"י זאגט דאך לא באתי אלא לפשוטו של מקרא וואס לערנט ער לערנט ער אז דער מסך אז דער פתח שער החצר איז א ענין פון העלם. ווי אזוי זעט מען עס? ער האט דאך געלערנט אז דער מסך איז א חלק פון די קלעים, וואס איז די קלעים געמאכט געווארן? לסתום, צו פארמאכן. די זעלבע זאך איז דא אויכעט, אין פשוטו של מקרא קען מען ארויסלערנען אויף דעם ענין פון דעם ענין פון דלת און דעם ענין פון ים און דעם ענין פון ארץ, קען מען ארויסלערנען וועגן מלכות, אז וואס איז די נקודה פון מלכות דא למטה? דא למטה איז דער ענין פון מלכות, זיין ענין איז העלם, אזוי ווי דער מסך שער החצר. אות ט', די תכלית הכוונה איז דאך אבער צו מבטל זיין דעם העלם, עס זאל זיין גילוי אלוקות למטה, יא? די תכלית הכוונה איז דאך צו קענען מאכן, אויף צו קענען, אויף צו קענען אראפברענגען גילוי אלוקות למטה, אדרבה, אונזער עבודה איז צו אוועקנעמען דעם העלם, מבטל זיין דעם העלם. דעריבער, איינע פון די שאלות איז דאך געווען, פארוואס שטייט אין תורה, פארוואס שטייט דער לשון לעומת קלעי החצר, האט דאך געקענט שטיין כמידת קלעי החצר? פארוואס שטייט כמידת קאלער? פארוואס שטייט כ לעומת? דאך קענט שטיין כ כמידת קלעי החצר. איינע פון די שאלות איז געווען אז די תורה האט דאך געקענט שרייבן גלייך אז ער וויל זאגן אז ס'רעדט זיך וועגן אז ס'רעדט זיך אז עשר. אויב לויט די מפרשים אז זיי זאגן אז מ'לערנט ארויס אז ס'איז געווען אז ס'איז געווען לעומת. למעלה, העכער פון די קלעים האט דאך קענט שטיין לכתחילה אז אז אז ס'געווען רוחב איז געווען עשר. אבער דא זאגט דער רבי אנדערש, זאגט דער רבי פארוואס שטייט דער לשון כמידת, דאך קען שטיין אין תורה אויכעט כמידת, פארוואס שטייט לעומת? דעריבער שטייט נישט אין תורה בפירוש כמידת קלעי החצר נאר לעומת קלעי החצר, וואס לעומת מיינט ניט א פארגלייך וואס איז דאס זעלבע ממש, נאר בלויז א מעין און דוגמא. ווען מען זאגט לעומת. כי זה, זה לעומת זה עשה אלוקים. מיינט נישט זה לעומת זה, אז זענען אינגאנצן, אז דער פארגלייך איז אינגאנצן. ס'מיינט אז ס'א מעין און א דוגמא. זיי האבן עפעס אין זיך א גלייכעניש. על דרך דער לשון בנוגע צו קדושה און קליפות, ווי ס'שטייט דער לשון זה לעומת זה, א פסוק אין קהלת, דארטן מיינט נישט אז ס'איז די זעלבע זאך, חס ושלום, ס'קען נישט זיין אז זענען די זעלבע זאך. דאס הייסט, אז דער מסך שער החצר איז נישט דאס זעלבע ממש ווי די קלעים? בשעת ס'שטייט דער לשון אין תורה ווען ס'וואלט געשטאנען כמידת וואלט איך געוואוסט אז ס'איז די זעלבע מידה און מ'וואלט געקענט ארויסלערנען אפשר ווי רש י לערנט אז דער יסוד איז דא אז ס'איז געקומען אויף צו סותם זיין, די תורה וויל אבער זאגן ניין אז ס'איז לעומת קלעי החצר, וואס איז מען דא מדגיש דעם לעומת אז דער מסך שער החצר איז נישט דאס זעלבע ממש ווי די קלעים? דערפאר מוז שטיין דער ענין פון לעומת אז ס'איז אנדערש ווי די קלעים וועלכע זענען א שטענדיגער פולשטענדיגער הפסק והעלם. געוואלדיג וואס דער רבי גייט ארויסברענגען דא, פשוט מבהיל על הרעיון, אז ווען אייב איך וואלט געזאגט אז ס'וואלט געשטאנען כמידת קלעי החצר, וואלט אויסגעקומען אז דער פתח און די קלעים זענען די זעלבע זאך אינגאנצן ממש, אייב זענען די זעלבע זאך אינגאנצן ממש, קען דאך נישט זיין, פארוואס? ווייל די קלעים זענען דאך געמאכט געווארן אויף א שטענדיגער א פולשטענדיגער הפסק והעלם, נאר תורה גיט כח צו איבערמאכן דעם מסך עס זאל ווערן אן ענין פון פתיחה וגילוי. דערפאר שטייט דער לשון לעומת, אז ס'האט אין זיך א פרט וואס איז נישט דאס זעלבע ממש ווי די קלעים, זיי זענען א שטענדיגע זאך, זיי זענען הפסק והעלם, און ביי אונז, דער מסך הפתח, איז פארט א ענין פון, איז נאר לעומת, נישט כמידת, ווערט אנגערופן לעומת, ווייל א איד מיט תורה האט ער דעם כח צו איבערמאכן דעם מסך. וואס קען ער מאכן פון דעם? ער קען מאכן פון דעם מסך אז ס'זאל זיין פתיחה וגילוי. דערפאר, דער חידוש פון רשי איז דאך אז דער מסך, איז געווען די זעלבע זאך ווי אלע, פון דעסוועגן האט די תורה נישט געשטעלט כמידת נאר לעומת צו זאגן אז ס'איז נישט די זעלבע זאך אינגאנצן, אז די קלעים זענען געמאכט געווארן פאר א שטענדיגער הפסק והעלם, מה שאין כן, מה שאין כן דער מסך איז א זאך וואס מ'קען אים עפענען, מ'קען דאך אריינגיין און ארויסגיין דארטן, איז דורך תורה נעמט מען מאכט איבער דעם מסך און ס'ווערט אן ענין פון פתיחה וגילוי ביז עס ווערט די פתיחה ווי דער פתחו של אולם וואס לא היו בו דלתות. זייער געשמאק, די משנה די משנה אין מידות זאגט אז ס'גאר נישט געווען קיין טירן דארטן, פארוואס איז נישט געווען קיין טירן דארטן אין דעם פתחו של אולם שתמיד היה פתוח, אזוי ווי דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה און און ברענגט אראפ אין אור התורה דער צמח צדק אין אין חנוכה שתמיד היה פתוח אז עס ווערט דער גילוי שטענדיג בתכלית אן קיינע העלמות. אז משיח העט קומען, העט זיין דער ענין פון תמיד היה פתוח, ס'העט נישט זיין קיין דלת, זיין ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי הוי' דיבר, ס'העט זיין דער ענין, מלכות העט מער נישט האבן דעם ענין וואס ער ווערט אנגערופן העלם אין עולם הזה אין עולם העשייה, דאס איז פשט, נאר ס'העט זיין דער ענין פון ונגלה, ס'העט ווערן נגלה דער כבוד פונעם אייבערשטן, און ס'העט זיין, מ'העט קענען זען, בשר, עיני בשר העט מען קענען זען, פי השם דיבר מ'וועט קענען זען דעם אייבערשטנס דעם די הנהגה פון דעם אייבערשטן מ'וועט קענען זען יעדן זאך וועט מען קענען זען די אלוקות וואס איז אין דעם אות י' דאס זעט מען ווידער די הפלאה אין פירוש רשי על התורה זייער אינטערעסאנט דער לעצטער קטע איז זייער אינטערעסאנט און דאס איז געווען אין תשכ ה. ס'איז געווען די א פאר חדשים נאך וואס די רעבעצן חנה דעם רבינ'ס מאמע איז נסתלק געווארן, דער רבי האט אנגעהויבן יעמאלט מיט די מיט דעם חידוש נפלא ווי מען לערנט בי ווי מען זעט ביז היינט און מען וועט זען ווייטער דעם חידוש נפלא וואס דער רבי האט אנגעהויבן צו מפרש זיין אויף אויף תורה אויף פירוש רשי על התורה און טרעפן דארטן עניינים ווי דער של ה זאגט עניינים מופלאים דער אלטער רבי זאגט אז ס'דא דארטן יינה של תורה און ווי געזאגט פריער וועגן א ילד א בן חמש למקרא הממולח א שארפער יינגל איז דארטן קען מען טרעפן אלע ענטפערס אין רש י געוואלדיג ווי יעצט געלערנט אין די שיחה איז דער רבי ביים פארברענגען האט ארויסגעברענגט נישט אלעמאל האט עס דער רבי געזאגט אבער דא זעט מען ווי דער רבי האט עס געזאגט צו אונז לערנען אז אלעמאל איז אזוי אין יעדער שיחה איז אזוי דא זעט מען ווידער די הפלאה אין פירוש רש י על התורה. אז פון א קורצן פירוש פון רש י, דריי ווערטער, וואס בהשקפה ראשונה זעט עס אויס ווי אן איינפאכער אפטייטש, רש י טייטשט אפ לעומת, וואס מיינט לעומת? זאגט ער דיר כמידת. זאגט דער רבי קען מען ארויסנעמען געוואלדיגע זאכן פון דעם, נישט נאר ווי נישט נאר ווי אין דעם פירוש איז בולט דער כלל וואס רש י אליין גיבט ארויס אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, נישט נאר מען קען ארויסלערנען פון דעם אז רש י האט געזאגט אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא קען מען ארויסלערנען פון די קורצע רש י, נאר צוזאמען דערמיט איז נאך דא נאך, צוזאמען דערמיט אויך ווי אין דעם פירוש רש י זענען פאראן עניינים מופלאים ווי דער של ה זאגט אויך בשייכות צו פסקי הלכה, ווי גערעדט פריער וועגן דעם ענין פון מזוזה, און ווי אויך דער פירוש על התורה איז בהתאם צו שיטת רש י בפירושו על השס אויכעט, און אויך די התאמה צווישן די ענינים ווי זיי זענען על דרך הפשט וההלכה און ווי זיי ווערן נתבאר אין קבלה וחסידות. ווי געזאגט פריער, דאס איז געווען אין שבת פרשת ויקהל תשכ ה.